נאר איינשטיקן דעם ווידערווילן צו א מענטש וואס איז דורך אים געפאלן, זיך אין קויט געוואלגערט, אויפן לייב געטראגן די ביילן פון די פויסטן זיינע, צו א מענטש מיט שטומער ליבשאפט אין הארץ באגראבן, אפשר טיף אזוי ווי זאוול'ס ליכט, אויף דעם קאן אים דאס ליכט ניט סטייען, זאוול'ס ליכט. נאך איינמאל גיין צוריק. נאך איין מאל זען אליין פון וואס דו ביסט אוועקגעגאנגען, און מען דארף די פידל אפנעמען, אוועקגע'גנב'עט זי, די משכון, און דארט געלאזן. איצט דארף מען די משכון אפנעמען, נישט דארט געהערט ער מער. עס קלינגט דער אלטער גלאק. עס עפנט זיך די טיר. די אלטע פריידע שטייט און לאזט אים נישט אריין, און זאגט.

איך ווייס, מען טאר נישט אנדערש. כ'האב נישט געוואלט אריינגיין זאגט ער, כ'האב געוואלט מיין פידל אפנעמען און שוין. איר וועט זי אפנעמען. קומט איבערמארגן, אין א וואך ארום. איך מיט ליזע'ן מיר וועלן מער ניט זיין דא. מארגן פארן מיר. צו מיר אהיים. קומט שפעטער. קומט, פארלאזט נישט אונזער הויז. דער מאמען זייט איר ווי א זון. און מישען ווי א ברודער. און מיר, זי רעדט אזוי די בעקע, מיט א ציטערדיגן קול, און אלץ באהארצט אזוי, נאר ס'דאכט זיך אז זי זאגט דאס אלץ ווי זי וואלט עס באדארפט אים זאגן, און ס'איז פרעמד. צום טייך געקומען, זיך אוועקגעזעצט.

עס קלעפט זיך נישט. מען גייט צוריק און מען געזעגנט זיך גאנץ ווייט פון הויז ווי בעקע האט עס שוין געטאן אמאל. און אט איז נאך א ליד וואס זאוול האט געשריבן. דו זאלסט נישט גיין אהין צוריק וואו ס'איז געוועזן פרייד און גליק, נאר אין דעם בענקעניש זיך קערן וואו ס'איז געווען לייד און טרערן.

די שיין איז דאָ און וואַרט אויף דיר, און וועסטו עפֿענען די טיר, וועט זי דיר אויפֿקומען אַנטקעגן, ווי העלער מאָרגן אויף די וועגן. סוף פֿון דער פּאָעמע זאַוול רימער פֿון מנחם באָריישאָ. סוף פֿון קאַסעט.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.